א גוט יאר היינט איז זונטאג פרשת עקב. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען א גרויסער בעל מופת ער האט געהייסן דער קרעטשענעווער רב פון רחובות, האט ער אמאל געזאגט, ווען איך קען העלפן פֿינף און צוואַנציק פראצענט יעדן טאג פון די מענטשן וואס זיי קומען פאר ישועות איז עס א גוטער טאג, כאטשיג ער האט געהייסן א געוואלדיגער בעל מופת מיט אלעם. דאס זעלבע איז מיט די האטליין, איך קען נישט העלפן פאר יעדן, ווען איך קען העלפן פֿינף און צוואַנציק פראצענט אידן בין איך צופרידן, סאו האב איך אפגעקאלט עטליכע אידן, איינער איז געווען. אין יוראפ ערגעץ, האט ער געזאגט פאר זיין ווייב אונז קען מען נישט פארן וועגן צוויי טעמים, קודם ר' נחום האט געזאגט אויף זיין שיעור אין הלכות נידה ווען א פרוי איז נישט ריין טאר מען נישט פארן פאר אן אויספלוג, פאר א וועקעישן, און צווייטנס עס איז שוין אין וועלכע מקווה צו גיין, איך גיי נישט פאר איין וועקעישן עובר זיין אויף הלכות נידה. שוין, בקיצור, זאגט זי אים אבער דו ווייסט ס'דארף קאסטן איבערשרייבן די טיקעטס פֿופֿצן הונדערט דאלער, זאגט ער מיר הער אויס אזויפיל איז דאך ווערט צו זיין א איד, עניוועי, זיי האבן זיך ארומגעקריגט, אבער סוף האט ער גובר געווען, זי האט נאר געוואלט וויסן וואסא קרעדענשעלס האט נחום ראזענבערג, איז דאך נישט דיין דיין, האט ער געזאגט ווייסטו וואס איך מאך מיט דיר א דיעל, איך גיי פרעגן מיין דיין, דעם וואס איך פרעג אלע שאלות, טאמער זאגט ער אז נחום ראזענבערג איז גערעכט, עמער איבערשרייבן די טיקעטס, נאכדעם וועסטו גיין דא אין מקווה. זי איז געגאנגען פרעגן דעם דיין, דער דיין האט געזאגט אוואדע, דאס אז מען טאר נישט אפפארן אויף אן אויספלוג, דאס איז א בפירוש'ער מחבר. און דאס וואס ער זאגט אז ס'וועט נישט זיין קיין כשר'ע מקווה, נו, האסט דיך אינטערעסירט? זאגט ער, יא, ס'איז נישט דא דארטן קיין מקווה, ס'איז נישט דא קיין היימישע זיכער נישט, ס'איז אפשר דא א ליובאוויטשער מקווה אבער זיי האבן דאך פילטערס, זאגט ר' נחום, עניוועי, ער האט געפאלגט, און זיכער ס'איז דא אזעלכע צענדליגע מענטשן וואס זיי פאלגן, נאר וואס, הער אויס, נישט יעדער דארף מיך קאלן, איך בין נישט דא פאר דעם. איז למעשה ס'איז א מורא'דיגער חורבן, כ'האב געווארנט צוויי וואכן פארן זומער, און דער זומער האט זיך אנגעפאנגען, איך האלט אין איין ווארענען אז די אלע קאנטרי מקווה'ס זענען פסול דאורייתא רובם ככולם, עניוועי קאלט מיך אן איינער אז ער וואוינט אין עלענוויל און מ'האט דארט אריינגעלייגט א פילטער, פרעג איך אים דער דיין האט געוויסט דערפון דער בעה"ב? זאגט ער בעה"ב האט געוויסט אז ס'איז דא א פילטער און ער האט גארנישט געזאגט ולא אמר להם ולא מידי. איז וויל איך זאגן פארן עולם, די מקוה אין עלענוויל קען זיך ארום שפילן מיט א פסול דאורייתא, אפילו זיי זאגן ס'איז דא עפעס א כשר'ע לעיקוואד פילטער, און ס'דא מענטשן וואס זיי נוצן עס, רוב רבנים די גרויסע האבן עס גע'אסר'ט, הרב הגאון ר' מאיר פוזן האט עס מתיר געווען, ווייל מ'האט אים געזאגט ס'האט נישט קיין בית קיבול, זאג איך אים קום יעצט, כ'בין געווען אין ארץ ישראל, איך וויל פארן אין די פאבריק, אונז זעמיר געפארן א וועג פון אפאר שעה, כ'האב אים געוויזן אז ס'האט א בית קיבול דארט ווי די שמוץ גייט דורך האט עס אזא זעקעלע מיט קליינע לעכער און ס'איז צאמגענייט און דארט איז דא בית קיבול זאגט ער ביסט גערעכט יעצט זעה איך אז נישט מ'מעג געבן א היתר אדער אן איסור אויף א פילטער מ'דארף וויסן פון וועלכן פילטער מ'רעדט ווייל דאס וואס מ'האט פארפלייצט אין גאנץ ארץ ישראל דאס זענען אלע פסול'ע פילטערס עניוועי ס'איז צו א לאנגע אריכות כ'זאל אריינגיין אין דעם ליובאוויטש לייגט אריין פילטערס. ווייל ס'איז דא א תשובה פון רבי זלמן שמעון דווארקין, ס'איז געווען עפעס א פרוי אין סענט לואיס האט נישט געוואלט גיין אין מקווה ס'נישט געניג זויבער די וואסער פאר איר, האט ער מתיר געווען א פילטער, אבער שרייבט ער מען זאל האבן א בור זריעה אויכעט, ווייל אויב ס'איז א בור זריעה איז דאך נישט קיין פראבלעם, ס'איז אזוי ווי די וואסער קומט אריין לכתחילה פון די שטאט וואסער, דאס לאזן זיי אויס, זיי זענען ווייסט ווען מ'זאגט. זיי רופן זיך קול, זענען קול ליבאוויטשער, וואס זיי ווילן האלטן זיי וואס נישט נישט. דער רבי האט געזאגט מען זאל נישט גיין בחורים אין מיליטער, שיקן זיי יעצט יא בחורים אין מיליטער, מען האט זיך געזאגט מען צו געבן ליבאוויטשער שחיטה, דער רבי האט געזאגט ס'זאל נישט זיין אן עירוב אין קרוינהייטס, האט מען געמאכט אן עירוב, און מען דארף זיך שלאגן אויף יעדע זאך, איך שריי צו זיי דער רבי איז אינגאנצן נישט דא דרייסיג יאר, אזוי ווייט צו פאלן, אלעס קעגן וואס דער רבי האט געהאלטן, זיך ווענדן צו ווילימסבורג ווייסט מען נישט וואס דער רבי האט געהאלטן. צו ס'זאל יא זיין אן עירוב צו נישט, למעשה האט ער געזען אז סוכות האט יעדער טראגט אויף דעם עירוב, אבער דער רבי ביי ענק האט קלאר געזאגט איך מ'זאל נישט מאכן אן עירוב אין קרוינהייטס. עניוועי, סאו רבי זלמן שמעון האט געזאגט מיט א בור זריעה מעג מען עס מאכן, און זיי מאכן עס אן א בור זריעה. ווען איך וויל אמאל אריינלייגן צו א ליבאוויטשער מקווה איך וויל לייגן א בור זריעה ווען איך מאך א פלאן, זאגן זיי ניין ניין ס'איז נישט מהרש"ב'ס מקווה, זאג איך אינטערסאנט, און דער פילטער איז יא מהרש"ב'ס מקווה? דאס איז וואס דא גייט פאר, מ'האט געטראפן א נייעם פילטער מיט אן אלטן מיט א לעיקוואודער. ס'איז אלץ גארנישט ווערט, ס'איז דא א מאפיא וואס זיי גייען ארום, זיי פארקויפן דאס פאר אפאר טויזענט דאלער, און פון דעם לעבן אפאר אידן. יעצט אז מ'איז געגאנגען און מ'האט אריין געלייגט אין עלענוויל, דאס נוצן נאך רוב פון אונזער היימישער עולם, ווייל דארט איז דא מענטשן וואס מ'האט, זיי ווארטן אויף סעקשאן עיט, דארט באקומען זיי עס, און וויאזוי מעג מען טוהן אזא זאך, ווי איז דער רב באבד? און אזוי זעהן אויס אלע מקוואות אלל אווער די פלעיס. און רוב פון זיי זענען זוחל. מיט אסאך יארן צוריק האב איך זיך אריינגעכאפט, כ'מיין מיט כח, האב איך זיך אריינגעכאפט אין א מקווה אין ליבערטי, ווייל כ'האב געהערט ס'האט א פילטער, א געהעריגן גוי'אישן פילטער, כ'מיין מיט זאמד מיט אלעם, איז למעשה האב איך אפגעקאלט דעמאלטס רב פאוזן, ער ר' חזקל פאוזן דאכט זיך מיר הייסט ער, דער וואס איז געווען רב אין וואשינגטאן הייטס, הייבט ער אן צו שרייען, וואס א רעכט האט איר געהאט אריינצוגיין, זאג איך, רוף די פאליס און זאג זאל מיך איינזעצן. איך בין דארט געווען כ'האב עס געזעהן, האט נישט געהאט קיין ברירה, געווארן רויט אין פנים, כ'האב אפגעקאלט איצעלע פומפ, כ'האב געזאגט התאחדות הרבנים טוט אינדארסן די מקווה, די נעקסטע וואך האבן זיי אראפגענומען די אינדארסמענט, און יעדער האט געוויסט אז ס'איז געווען א מלחמה, האט קיינער נישט געקומען עס נוצן, האט ער נישט געהאט קיין ברירה האט עס געמוזט ארויסנעמען, איך האב איך די כח צו שלאגן מיט יעדן מקווה איד? מיט יעדן רב? איך בין נישט צו דעם געשטעלט. כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, זאלטס נישט גיין נאר אין די פאר קביעות'דיגע מקוואות וואס ס'ארבעט א גאנץ יאר, און וואס האט א גוטן הכשר, און א היימישן הכשר וואס מ'קען זיך ארומקריגן, און אפילו די מקוואות פון א גאנץ יאר איז אויך פראבלעמען, איך ווייס למשל, ס'איז דא א מקווה אין בארא פארק, פליישמאן, ער איז א רועה זונות, ער פלעגט נעמען קינדער פון די פינף זעקס יאר ביז די פערציג האט ער זיי נאכנישט נאכגעלאזט, איינמאל האט מען מיך אפגערופן איך זאל פארעכטן די מקווה אין בארא פארק אויף פארטי עיט סטריט, ס'איז עפעס זוחל. קיצער כ'האב געזען ס'איז זחילה הניכרת געווען דעמאלטס כ'האב אפגעקאלט די רבנים כ'האב אפגעקאלט ר' דוד ראזענבערג פון די קעמפ ווייל ער איז א פייטער כ'האב געזאגט ליסן דאס איז אן אומגליק ר' אביגדור איז דארט געווען משגיח ס'איז געווען עטליכע משגיחים דער באבובער דיין ער איז אויך געווען פון די באורד פון די וואס זיי האבן געגעבן א הכשר קיצער האב איך געטראפן אז די פרויען מקווה אין פארטי סיקסט סטריט האט געהאט א לאך צו די מקווה פונעם בוילער רום, האב איך געפרעגט פליישמאנען וואס איז דער לאך, זאגט פליישמאן איך האב א קראנקע פרוי אין שטוב און אסאך מאל מוז איך קומען דא שלאפן און ס'כאפט איר אן א נערוו, ער האט געשלאפן אין דעם בוילער רום, פרעג איך אים יא יא דו מוזט דא שלאפן אבער וואס איז דער לאך, כ'האב גערופן די רבנים כ'האב געזאגט פליישמאן ער איז נישט באגלייבט אויף א מקווה ער האט א שוואכקייט צו עריות. און ס'איז געווארן א וועלט מלחמה דעמאלטס, פליישמאן האט מיך דעמאלטס געסטראשעט איך וועל דיך אונטערברענגען, האב איך אים געזאגט איך האב אויפגעגעסן פינף אזאלכע פליישמאנס פאר פרישטיג, דער סוף איז געווען, ס'איז ארויסגעקומען אז ער איז א ער טשעפעט בחורים מיט אינגעלייט, און מען האט אים געזאגט ליסן האסט אפאר הייזער אין בארא פארק, דו ווילסט נישט האבן קיין לאו סוטס, וואק אוועק פון די מקווה. האט ער אריינגעשטעלט איטשע טריגער זיין איידעם איז אויך אזא פארפוילטער יונג ווי ער, און נישט אין עריות, נאר ער איז א מגיד שיעור און ער געט זיך נישט אפ מיט גארנישט, און ער מאכט מקווה'ס איבעראל און כאפט גרויס געלט, סאך פלעצער האט ער גענומען גאר גרויס געלט, כ'ווייס נישט וואס ער האט געטון, ער גייט אפילו נישט אראפ, נאר דאס איז דער צווייטער שייגעץ, באט עניוועי, היינט איז די מקווה דאכט זיך מיר זייער א שיס, יעצט דעמאלטס איז געווען די מקווה ממש זחילה פסול דאורייתא זחילה הניכרת, ס'איז אריבערגערינען אויף די אנדערע זייט אפילו, וועם האט עס געבאדערט? קיינעם נישט. ווי איז געווען באבובער דיין? אבער ווי אלע אנדערע זענען געווען. די סוף איז געווען אז מען האט עס אנגעהויבן צו טרייען צו פיקסן, ס'איז געווען א חורבן, איך האב געהאלטן מען דארף בויען א נייע. יעצט אויסער די זחילה איז געווען נאך א זאך, באבוב למשל האלטן זיך מיטן דברי חיים, כ'בין געווען ב ה שבת אין באבוב אפאר וואכן אפאר חדשים צוריק, איז דער רב, דער באבובער רב, ער האט גערעדט אויף די סדרה פון די וואך, און ער האט גערעדט אויף א דברי חיים ווי ער האלט ער לערנט פאר דברי חיים פארן דאווענען שבת, וואס האט בכלל נישט געהאט צו טון מיט די סדרה פון די וואך, און ער האט עס אזוי שיין משלב געווען, כ'האב באוואונדערט, ס'איז מעשה אומן, אנבעליוועבל, ס'איז א דברי חיים, איך האב נישט קיין טענות, דברי חיים איז געווען א הייליגער פוסק, כ'האב געוואלט פרעגן, עטס ווייסטס אלע אז די מקווה פון פארטי סיקס סטריט האט בכלל נישט געהאט קיין דברי חיים'ס בור, אך ס'איז געווען ווען סאטמארער רב איז עס געגאנגען אמאל וויזיטן, דעמאלטס ווען מ'האט עס גענדיגט איז דער אוהווארער רב, דער וואס איז געווען אינוואלווד אין בויען, קיין געלט איז דאך נישט געווען ווייל העלפט איז דאך געגאנגען פאר פליישמאן אין טאש, האט דער רבי זיך אנגערופן ס'איז א ביליגע דארפערישע מקווה, דאס אלעס. ס'האט געהאט איין בור פון השקה, ס'האט נישט געהאט קיין בור על גבי בור, ס'האט נישט געהאט קיין דברי חיים, ס'האט געהאט גארנישט. און דאס האט בארא פארק גענוצט אלע יארן, און מענטשן וואוינען פאר פיר פינעף מיליאן דאלערדיגע הייזער, נאר אפאר חברה געבן זיך א לייג ארויף ווי א טשוואק און זיי פירן אלעס. סאו כ'וויל וויסן, באבובער דיין, דו ביסט אזוי ביזי מיט מיין האטליין, אפשר האסטו מיר געקענט מסביר זיין פארוואס האסטו נישט געעפענט דיין מויל דעמאלטס ביי די מקווה? יעצט ווען ס'גייט צוריק רעקאלעקשאן כאפ איך איך האב מיט אייך דעמאלטס אויך געטענה'ט. איך האב מיט אייך געטענה'ט, און איך האב אייך דעמאלטס אויכעט ביטער אריינגעזאגט, מ'קען זיין איר געדענקט מיך יא און איך געדענק אייך נישט, אבער יעצט כאפ איך זיך, איר זענט עס געווען איינער פון די דיינים, איז געווען א איד וואס ער הייסט ר' בנימין זאב לאנדא, ער איז דער טאהשער דיין. דער ר' בנימין זאב לאנדא איז געקומען אריין, כ'האב אים געוואלט ווייזן, און דעמאלטס האט מען אנגעפילט א בור פון מי גשמים, האט זיך אנגערופן ר' בנימין זאב, מ'זאל עס אויסטריקענען, ער וועט קומען עס טשעקן. נעמט זיך שרייען דער פליישמאן אויף אים, איך האב עס אנגעפילט, ס'איז כשר. זאגט ר' בנימין זאב, דו ביסט נישט קיין רב. זאגט ער, איך קען בעסער פון די רבנים. קיצור, ר' בנימין זאב האט געזאגט, דא האסטו די שליסל, איך בין, איך בין אויס דיין אויף די מקווה. מענטשן, וואס האבן נישט ליב, איך האב עס אויך נישט ליב, ווען איינער נעמט זיך צוקריגן מיט מיר, לאז איך עס איבער. זיך באדייט, משוגענער! פליישמאן איז א דיין אויף מקווה'ס אויף צרור הכסף'ס, אפילו זיין איידעם איטשע טריגער קען אויך נישט. ס'ער האט נאר א מעלה, ער דרייט זיך שוין אזויפיל אין מקוואות, קען ער אפאר טערמינאלעדזשיס, און ער האט איינעם וועם ער פרעגט, דעם ירמי' כץ, וואס האט געלערנט פראקטיק ביי מיר, און במילא האבן די רבנים מורא מיט אים אנצוהייבן, ווייל זיי קענען ממש גארנישט, דאס איז דאך דא דער חורבן. קיצור, די ערנסטע יונגעלייט, ס'דא דער ר' חיים דוד כץ, און ס'דא אן אנדערער, ער איז. דעם ראצפערטער רבי'נס אן אייניקל האראוויץ, ער הייסט ר' לאזער, רב ר' לאזער האראוויץ, ער איז דעם מעליצער רבי'נס א זון, ער איז אן איידעם ביים היינטיגן וואוידעסלאווער רב, ר' משה. זיי האבן זיך גענומען אין די הענט, איך האב זיי געטרייבעט, געזאגט דאס איז נישט קיין ווערטשאפט, מען האט זיך גענומען, מען האט געבויעט די נייע מקווה וואס איז אונטער זייער השגחה, און רבי חיים דוד כץ, איך ווייס עטליכע אינגעלייט האבן געזאגט חלילה זאלסט נישט גיין אין די מקווה פון פארטי סיקס סטריט. יעצט שפעטער האבן זיי מיך אפגעקאלט פון פארטי סיקס אז מ'האט געמאכט די גרויסע תיקונים, וואס איז געשען? מ'האט געמאכט אז מ'גראבט אריין אן ארטיזשיען וועל און ממילא שוין נישט קיין פראבלעם פון נתן סאה ונטל סאה, שוין נישט קיין פראבלעם דאס שוין נישט קיין פראבלעם יענץ, פרעג איך ס'איז דעם דברי חיים'ס מקוה האבן זיי געזאגט ניין, יעצט איך ווייס נישט צו ס'איז אמת ווייל מיך רופט מען דאך שוין היינט נישט ווייל איך אפילו ווען מ'רופט מיך גיי איך נישט, נאר דאס האט צוטוהן מיט לאו לייפס. כ'פארשטיי ביי פלייש, ער בער געט יעצט צו עסן א שחיטה, ס'קומט פון באלטימאר, און מ'זאגט אז ס'מנחת, מיר האט א שוחט געזאגט ס'זענען ליגנער ס'נישט קיין מנחת ס'אפי' נישט דא קיין פלאץ צו מאכן דארט מנחת, אבער ס'פארט פארשטיי איך ווייל מ'דארף מאכן געלט און דער עולם וויל פרעסן, אבער א מקוה אויב מ'מאכט איינמאל גוט וואס א חילוק מאכסטו עס איינמאל? און מ'איז געבליבן אז ס'האט שוין א קוואל במילא ברויך מען נישט, יעצט קען זיין מ'האט געמאכט דעמאלטס נאך א בור, איך ווייס שוין נישט. כ'ווייס איין זאך, אז ס'איז אלע יארן נישט געווען קיין דברי חיים'ס מקווה, ס'איז געווען א פסל'ע מקווה פון זחילה, און ס'האט געהאט נאך אפאר פסולים אז הרב ביק איז געווען דער בעל מכשיר, און דער באבובער דיין איז געווען דער בעל מכשיר, וואס ביידע אינאיינעם ווייסן נישט וויאזוי א מקווה דארף מען פירן, זיי קענען נישט, און דעמאלטס האב איך פארגעהאלטן פארן באבובער דיין, דו ביסט דאך דברי חיים, א קאלטע בריאה געווען, ער האט זיך אויסגעלאכט. די רבנים כאפן נישט אז איין טאג גייט מען זיי כאפן מיט די אלע שייגעץ שטיק. סאו פליישמאן האט געהאט א לאך אין די וואנט און געקוקט אויף יעדע פרוי וואס גייט אראפ צו די טבילה. דאס האבן אלע רבנים געזען. און איך האב זיי דעמאלטס געזאגט ער איז נישט באגלייבט אויף קיין מקווה. און ער האט געמוזט איבערגעבן פאר זיין איידעם. ווען נישט גייט ער זיצן אין דזשעיל פאר אזא לאך. אזוי ווי דער רב אין פרוינדעל אין וואשינגטאן. ס'איז געווען אן אומגליק א דיזעסטער א פאבליק מקווה זאל האבן א לאך מען זאל קענען אריינקוקן ווי יעדע פרוי גייט אראפ אויסגעטוהנערהייט פוי וואט אן אימבערעסמענט און דאס איז אלעס גוט געווען ווייל ער איז געווען א מאפיא האט מיר געזאגט טאמער איינער העט געוואויר ווערן אז דא איז דא זחילה העל איך דיך הארגענען זאג איך אים פליישמאן אויף פרישטאג עס איך אויף פינעף פליישמאנס איך האב פאר דיר מורא דעמאלטס איז ער איינגעזעסן און איך האב אים געזאגט איך ווייס דו ביסט א וועלטס חזיר און מ'עט דיך פאר דעם אויך נאך איינזעצן דעמאלטס בין איך נאך נישט געווען אינוואלווד די גאנצע טשיילד מאלעסטעישן. סאו וויל איך פרעגן דעם עולם, איך זאג אין די שטאטישע מקווה'ס קען מען גיין, וועלכע איז אין די שטאט א גוטע מקווה, דארף מען דאך דאס אויך קודם וויסן, קומט אן אזא מחוצף אן עזות פנים א דיין פון באבוב וואס ער הייסט, הרב חיים יענקל טויבער, און מען פירט זיך עפ"י שיטת הייליגן רב דעם הייליגן דברי חיים, און ער האט קיינמאל נישט אויסגעזאגט אז די מקווה איז נישט אויסגעהאלטן לויטן דברי חיים, ס'האט בכלל נישט די פיטשערס וואס א דברי חיים'ס מקווה דארף האבן. און איך ווייס נאך נישט וויאזוי די צינור איז ארויסגעגאנגען, איך ווייס נאך נישט וויאזוי די דאך האט אויסגעזען, איך האב געזען דארט א חורבן, איך האב עס אפילו נישט געוואלט פאררעכטן, איך האב געזאגט בויעטס א נייע מקווה, איז כ'הער זאגן זיי האבן דעמאלטס געבויעט אויפן שטאק, איך ווייס נישט, איך בין שוין נישט געווען אינוואלווד, ווייל וויבאלד מ'האט ארויסגעווארפן פליישמאן בין איך שוין געווארן טרייפה, איז די שאלה איז, ס'איז דא צען כולל אינגעלייט וואס זיי לערנען אין כוללים, זיי וואלטן געוואלט זייערע ווייבער זאלן נוצן א כשר'ע מקווה, אפשר געבט מען זיי א רעכט אריינצוגיין דארט? און נישט אז יערמי קעץ און טריגער ר' איטשי טריגער זאל ענק ווייזן אין מקווה, גייטס אריין מיט ערנסטע מורה הוראות וואס זיי קענען א מקווה, ווייל יערמי קעץ מיט איטשי טריגער וועלן ווייזן אז אלעס איז גוט, עטס ווייסט אפילו נישט וואס צו קוקן ביי מקווה. כ'האב געוואלט פרעגן דעם באבובער דיין, דו ביסט שוין מיט אלעם פערטיג אין באבוב? דו ווייסט וויפיל. טעלעפאונס און אימעילס איך באקום, מענטשן וואס האבן געלערנט אין די סעווענטיס און די עיטיס, און זיי זאגן אז מ'האט זיי מטמא געווען, איר האט אן השגה? איך יישוב מיך נאר צו כ'זאל נישט ארויפלייגן אלע, איך האב נישט קיין פראבלעם זיי ארויפצולייגן, איך נעם ארויס זייער נומער, איך קען ארויפלייגן אלע. דו האסט געהאט א פראבלעם מיט מיין האטליין? איך וויל פארשטיין בכלל, וויאזוי פירט עטס ענק? ס'דא א איינער וואס הייסט פארפוילטע פלוימען רוף איך אים, ס'דא א יונגערמאן וואס האט געלערנט אין באבוב אלע יארן פון ווען ער איז געבוירן, דאסקאלאוויטש האט מאלעסטעט זיין קינד, ער האט אים געוויזן ווידיאו וויאזוי מען וואוינט מיט א פרוי און ער געזאגט אזוי זאלסטו וואוינען מיט דיין מאמען און מיט דיין שוועסטער, דער אינגערמאן קען נישט אוועק גיין פון שטוב ווייל ער האט מורא מען זאל נישט אטאקירן זיין ווייב און זיין טאכטער, איז ער געגאנגען דאווענען אויף באבוב אין פלאשינג עוועניו, איז געגאנגען דער פארפוילטע פלוימען ער האט אים ארויס געווארפן פון דארט, ער איז א באבובער תלמיד. יעצט, ווען אונז זעמער נארמאלע מענטשן, נישט אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע שיריים פון היטלער'ן וואס האט איבערגעלאזט די ווארסט, וואלט מען געדארפט נעמען דעם יונגערמאן וואס ער האט איינגעזעצט דאסקאלאוויטשן און אים טראגן מיט א גאלדענע פלעיט איבער גאנץ ווילימסבורג, דאס איז דער מלך המשיח קעגן סעקשועל אביוז. פארוואס? ווייל יעצט אז מען האט ארויסגעלאזט דאסקאלאוויטשן, כ'קען דיר ציילן א מעשה, איינער פון מיין משפחה האט א חבר, א יונגע בחור, זאגט ער, דאסקאלאוויטש האט אים געטראפן לעבן א מקווה, און ער האט אים געזאגט, קום מיט מיר דא אריין אין מקווה. זאגט ער, פארוואס? זאגט ער, איך געב דיר צען דאלער. ס'האלט שוין ביי פינף און פערציג דאלער, און דער בחור נישט אריין, ווייל יעדער ווייסט ווער ער איז. יעצט וועט עטס ליידן פון דאסקאלאוויטש, ביז ער וועט נאכאמאל סטרייקן, און ס'וועט זיין איינער וואס וועט וועלן גיין. ווייל טאמער עס וועט זיין אן אייניקל פון באבובער רב אדער פון מייזעלס, זיי גייען דאך נישט צו די פאליס, און לאזן אן אנדערן זאל גיין. סאו דארף מען האפן צוויי זאכן, ס'זאל זיין נישט באבובער רב'ס א משפחה, און נישט מייזעלס, ס'זאל זיין א פשוט'ער איד וואס זאל נישט מורא האבן צו גיין, און דעמאלטס וועט מען אים נאכאמאל איינזעצן, און ביז דעמאלטס איז די גאנצע שטאט אין א סכנה, און באבובער דיין האט א פראבלעם מיט מיין האטליין? דאס איז א באבובער תלמיד, ער האט געטון וואס מען האט געדארפט, און מען האט אים ארויסגערוידעפט אז ער האט נישט וואו צו גיין דאווענען. ווען איך בין געגאנגען דאווענען אויף באבוב אין ווילימסבורג ווייל איך בין געווען א בעל שמחה, איז דער פארפוילטער פלוימען איז דארטן געווען, ער האט יעדן געגעבן עליות, און מיר האט ער געמאכט זיכער ער געבט נישט קיין עליה. דאס איז א וועג וויאזוי מען האנדלט מיט מענטשן, איך וויל אייך פרעגן עפעס, יעצט דער פלוימען איז א פארפוילטער יונג, פון דעם וויל איך אפילו נישט רעדן, אבער ס'איז דארט געווען דער דיין וואס ער הייסט הרב יחיאל ברוך געלער, און ער האט עס צוגעקוקט. יעצט דער פארפוילטע פלוימען, ווען מ'האט אים פארגעהאלטן פארוואס ער האט ארויסגעווארפן דעם אינגערמאן, זאגט ער איך האב עס נישט געטון אליין, כ'האב עס געטון מיט דעת תורה, הרב יחיאל ברוך געלער האט געהייסן מ'זאל אים ארויסווארפן. יעצט, איינער האט געפרעגט דעם רב געלער מה חטאו, מה פשעו, דו האסט גענומען א יונגערמאן, א צעבראכענע נשמה און דו האסט אים ארויסגעווארפן פון בית מדרש, האט ער געענטפערט, ווייל ער האט מיך געוואלט אונטערברענגען, ממילא אז ער האט מיך געוואלט אונטערברענגען מעג מען אים ארויסווארפן. איר הערט וואסערע א בהמ'יש שטיק דאס איז? איך וויל אייך עפעס זאגן, דער לעצטער ליובאוויטשער רבי, ר' מנחם מענדל, זיין טאטע האט געהייסן ר' לוי יצחק שנייערסאן, ער איז געווען א רב אין איינע פון די רוסישע שטעט, און סטאלין האט געהייסן מ'זאל אים הרג'ענען, מ'האט אים געהארגעט, ער האט געלערנט זוהר הקדוש פרשת חיי שרה, אינמיטן איז אריינגעקומען די NKVD מ'האט אים געשאסן אויף טויט. למעשה האט מען אים געפרעגט פארוואס האסטו דאס געטון? האט סטאלין געענטפערט, ווייל דער איד וויל מיך אונטערברענגען. הערט א מעשה, הערט, הערט, סטאלין האט געהאט. מיליאנער מיליטערסלייט, ער האט געהאט מיליאנער עמיונישען מיט גאנס מיט אלע מיני באמבעס וואס ס'נאר דעמאלטס געווען שייך צו האבן, און דא זיצט א איד אין ד' אמות אין זיין בית המדרש און דער איד גייט אונטערברענגען סטאלין, איר הערט א מעשה? זיצט א צובראכענער אינגערמאן וואס ער קען נישט ארויסגיין פון שטוב שוין פינף זעקס און זיבן יאר און מ'נעמט נישט אן זיין קינד אין ערגעץ ווייל מ'פירט מיט אים א פאליטיק, די אלע מענטשען וואס האבן געדארפט. העלפן פאר דעם קינד האט מען אפגעסטראשעט, מען האט אפגעסטראשעט ווער ס'וועט אים פארדינגען אן אפארטמענט דעם וועט מען זיך נוקם זיין, מען האט אויך געזאגט א שכן זיינעם, ס'איז געווען צוויי הייזער איינס לעבן ס'אנדערע, האט מען געהייסן דעם שכן אז ער זאל פארבויען דעם פארטש, ווייל צווישן די צוויי הייזער איז געווען אז איין הויז נוצט איין פייער עסקעיפ און דער הויז האט גענוצט דעם פייער עסקעיפ און טאמער חלילה איז דא א פייער וואלט ער ווען פארברענט געווארן, און נאכדעם האבן זיי געשיקט איינעם אונטערצינדן דאס הויז. און נאר ער האט געמאכט א קליינעם טעות, והנה בבוקר והנה היא לאה, ער האט אונטערגעצינדן דעם אנדערן הויז, און דארט איז מען שיעור געהארגעט געווארן. דעם אנדערן האט מען געמוזט אראפנעמען מיט א טשערי פיקער. שטעלט אייך פאר וואס דאס הייסט, וואסערע רשעים אונז זעמער. און אזוי שטייט דאך דוד המלך זאגט בור כרה ויחפרהו, ויפול בשחת יפעל, אז מען גראבט א גריב פאר יענעם פאלט מען אליין אריין. עס איז געווען ממש אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק. און ער גייט אונטערברענגען הרב יחיאל ברוך געלער וואס איז אן אנגעפרעסענער חיה, ער האט פרנסה, ער איז א תלמיד חכם, ער קען זיצן און לערנען, ער האט נישט קיין קינדער וואס מען האט צומאלעסטעד, ער האט א וואוילע שטוב, ער האט מורא אז דער טאטע פון דעם וויקטעם גייט אים אונטערברענגען, וואט א סטופיד דזשאוק. סאו איך פארשטיי נישט, עטס מיינטס אז מיך רודף'ן גייט ווערן א קלין קאמיוניטי? עטס דארפטס צוהעלפן? גייט עטס נאך מיך רודף'ן? ווי איז ענקער שכל? און בפרט נאך אין א צייט ווי יעצט? יעצט איז דאך שוין א צייט וואס די מלחמה איז פאריבער, עטס גייטס עס נישט צוריק דרייען? איך באקום טעלעפאן קאלס פון באבוב פון די בחורים און צו מיר דווקא אויסהערן, ס'איז נישט דא נאך אזא חיזוק ווי אייער האטליין. סאו וואס האסטו יעצט אויפגעטון? ביסט געטאנצט מיט די סיקריקין, האסט פארלוירן דיין גאנצע מלוכה, דער דיין, איז אן אפגעפרעגטער מענטש, און למעשה דארף מען זיך יעצט שלאגן ווייטער אז ס'זאל ווערן אין ארדענונג. גייסטו מיך שלאגן? איך בין די ראנג פערסאן. און אזוי זעהן אויס זייער אסאך מקווה'ס אין בארא פארק, ס'איז דא בעסערע מקווה'ס, ס'איז דא וואס מען געבט אבאכט דערויף, און ס'איז דא זייער שוואכע מקווה'ס. און טאמער באבובער דיין איז א דיין און ער איז דער פון די רבנים פון די מקווה, דארף מען וויסן ווער נאך ס'איז, ווייל אויף זיין א הכשר וואלט איך נישט געלאזט גיין א טויטע קאץ אין א מקווה. א טויטע קאץ קען דאך נישט ווערן טהור, ס'איז א שרץ. איך וואלט נישט געלאזט א טויטע קאץ גיין אין אזא מקווה, דער מענטש איז א אויסגעשפריכענער ביגשאט, א בעל גאוה, ער האט דעמאלטס געפיסקעוועט, און איך האב דעמאלטס געזעהן אז ער הייבט נישט אן צו קענען א מקווה, און איך האב אים שוין געזאגט ער זאל זיך פיקסען זיין מקווה אין בית מדרש אויך, ווייל די פייפ פונעם נקב השקה, דאס וואס ס'קאנעקט די מי גשמים מיט די מקווה, איז נישט אין דער ארדענונג. און יעצט האב איך נאך א שאלה, זייער אן אפיקורסיש געדאנק, אנטשולדיגט אז איך מוז עס רעדן ברבים, איך האב געוואלט וויסן, ער איז אויכעט דער דיין אין די מקווה אין די קעמפ? אין די קעמפ איז דא א פרויען מקווה אין די פאוקענאו מאונטענס אין פענסלעוועניע, און איך האב געוואלט וויסן, פון וואנעט ווייס איך אז יענץ איז יא כשר? איך ווייס שוין היינט גארנישט, ספעשעלי עס איז א זומער מקווה, משך'ן ווינטער געווענטליך קראכן זיי אלע, איך ווייס אפילו נישט צו ער איז ארויסגעפארן, ער איז א מענטש וואס ער איז ביזי מיט זיך און ביזי לויפן א גאנצן טאג און ער האט נישט אינזין די קהילה אז ער האט אים געקענט פארפירן, לאזן נוצן פֿינף און צוואַנציק צו דרײַסיק יאר א מקווה וואס איז בכלל נישט געווען לשיטת הדברי חיים און ער האט גארנישט געזאגט, דעמאלטס איז ער נישט באגלייבט כי הוא זה מער אויף גארנישט. איי עס איז געווען כשר לויט אנדערע שיטות? עטס זענטס חסידישע אינגעלייט? עטס זענטס פאלאוערס פונעם הייליגן דברי חיים? ווען וואלט דען אן ערנסטער סאטמארער יונגערמאן, כ'רעד נישט פון די לאו לייף, ס'איז דא צווישן זיי אזאלעכע וואס זיי גייען אינגאנצן נישט אין קיין מקווה, איך רעד פון א ערנסטן סאטמארער אינגערמאן, וואלט א סאטמארער אינגערמאן געגאנגען אין א מקווה וואס איז נישט אויסגעהאלטן לויטן דברי חיים, כאטשיג סאטמאר רב איז נישט געווען קיין אייניקל, און איז געווען א חסיד, און דער דברי חיים איז געווען דער פוסק הדור בימיו. פארוואס זאל מען ענק פארפירן? פארוואס זאל דער דיין איז טו דעם לעזי טו דו סאמטינג? און די זעלבע איז אין באבוב, פארוואס זאל אן ערנסטער באבובער אינגערמאן נישט וויסן אז ער נוצט א מקווה וואס איז נישט אויסגעהאלטן לויטן דברי חיים? יעצט איך וויל מסביר זיין, איך רעד נישט פון די אינגעלייט וואס זיי דאווענען אין די בעק און זיי רעדן א גאנץ ליינען און וואס דער רב מוז אסאך מאל שטעלן זיין שטענדער אין די בעק אז ער זאל נישט זיצן און שמועסן, איך רעד נישט פון די מינים. איך רעד פון די גאר ערנסטע חשובע אינגעלייט, זיי דארפן נוצן א מקווה און בלא יודעים איז מען זיי אפילו נישט מודיע אז די מקווה איז נישט אויסגעהאלטן לויטן דברי חיים, יעצט לאמיר צו צולייגן נאך א מינוט די זאך, די מקווה אונטערן בית מדרש אין באבוב פאר די מענער איז נישט קיין כשר'ע מקווה, במים שהעבירו על גבי כלי וחוצה לה, ס'האט אסאך פראבלעמען, ס'האט א פילטער, ס'האט זיך אירע פראבלעמען. יעצט, פארוואס שטעלט מען נישט ארויס א צעטל אז ס'איז נישט כשר אפילו פאר מענער אויך נישט? קודם כל איז דא מענטשן וואס וואלטן זיך נישט געגאנגען אויסטון און טובל'ען אין די מקווה, זיי קענען נעמען א שאוער אינדערהיים. און צווייטנס איז דא אזעלכע מענטשן וואס זיי מוזן גיין אין מקווה, למשל א סופר צו כדומה, און זיי זענען מהדר צו גיין אין א כשר'ע מקווה. איך הער יעצט איז געשטארבן נעבעך א סופר זייער יונגערהייט, קען זיין ווייל ער האט זיך געטובל'ט אין די מקווה. ווער ווייסט? יו נעווער נאו. איז למעשה אז דו האסט אזא מין זאך אז דו ווייסט אז ס'איז נישט אין דער ארדענונג, שטעל ארויס א צעטל, ביסטו פטור. ווילסט דיך נישט שלאגן? שטעל ארויס א צעטל. פאפן דעם עולם איז די גרעסטע קרימינאלישע פארברעך וואס איז דא, עספעשעלי א דיין, מען פארלאזט זיך דאך אויף אייך. שטעל ארויס א צעטל אז די מקווה איז נישט אויסגעהאלטן. פאר טבילת כלים, כ'האב נישט געזען דארט א צעטל, און מ'האט אים געפרעגט האט ער געזאגט טע, מ'טובל'ט נישט כלים, כ'האב א כלים מקווה, מ'טובל'ט יא, נישט אייביג איז די מקווה פון די כלים גרייט, א מענטש גייט מיט א מעסער א קלייניגקייט, נעמט ער עס מיט אין מקווה מיט זיך, ער טובל'ט עס, בקיצור, איך זעה אז די גאנצע הויז דארף א מורא'דיגן תיקון, איך ישוב'ע מיך צו איך זאל ארויפשטעלן די אלע פעקסעס וואס ס'קומען אריין, די טעלעפאנס איז ביי מיר אויכעט אלעס ריקארדעד. ס'טוט אייך וויי טון צו הערן וואס מ'האט געטון? ס'איז דא איינער קאלט מיך אריין, איך וויל נישט זאגן נאך זיין נאמען, ער זאגט מיר אז ס'איז געווען א קאריזמאטישער ארבייטער וואס ער איז געווען א מנהל און ער האט געפאטשקעט יעדעס יונגל אין זיין צייט ביז מ'האט אים פארשאפט עפעס א דזשאב ערגעץ אנדערש נישט מיט קינדער. אויב דאס איז אמת, זענען מיר דאך אויף צרות. סאו אנשטאט ער זאל צושטיין צו די מערכה און זאגן ס'איז דא איינער וואס ער איז א פראנט ראנער מיט מסירות נפש אזויפיל יארן, איז דאך אזויפיל יארן געט זיך א שטעל אריין א פלאקן און ער זאגט קער דיך איבער אויף מיין סטעין. וואס האסטו דא געטון דיין? דו האסט נישט מיך אומגעברענגט, דו האסט ארויסגעברענגט אסאך שמוץ, ווען איינער האט א סעספול און ער הייבט עס אן צו קלינען הייבט אן צו שטינקען, כ'האב אליין נישט געגלייבט וואס דא גייט פאר, אבער אלעס איז דאקיומענטעד, ס'האט א פעקס, ס'האט א טעלעפאן, ס'איז א חורבן וואס דא איז, יעצט איז די שאלה איז, דו האסט א וועג וויאזוי דו קענסט אנהייבן צו פאררעכטן די מצב? און טאמער נישט רעזיגניר, האסט שוין אפגעדינט, נעקסטע דזשענערעישאן, נעם אריין אפאר יונגע דיינים. נעם אריין יונגע דיינים, און מען זאל שטעלן אריין אין אלע מוסדות א מענטש, וואס דער מענטש זאל אויסהערן יעדן איינעמ'ס טענות. ווען ס'קומט א בחור'ל זאגן אז א יונגערער בחור'ל, אדער אן עלטערער בחור'ל, אדער א בחור, אדער א יונגל קומט זאגן אז אן אנדער יונגל טשעפעט אים, ס'זאל זיין צו וועם צו רעדן, נעמען א פראטאקאל. ווילסט נישט גיין צו די פאליס, מאך זיכער אז ס'געשעט נישט קיין אומגליקן. די פאליס איז נישט געמאכט פאר א ישי', דער חינוך איז געמאכט פאר א ישי'. דאס וואס דער עולם היט זיך היינט אפ איז נישט וועגן די פאליס. ווייל ס'איז דא אווערנעס, מ'האט אריינגעלייגט חינוך, איך בראק עס אריין שוין אכט ניין יאר, און יעצט האט איר זיך דערמאנט איר גייט זיך מיט מיר שלאגן, שטאטס איר זאלט זאגן דו טוסט דאך אונזער דזשאב, דער אמת איז איך באקום נישט פאר דעם באצאלט, איך באקום יא באצאלט מכות פון אלע זייטן, ס'דא אפאר משוגעים וואס זיי רודפ'ן, אבער דער אייבערשטער זאגט, איך, אני השם, נאמן לשלם שכר, און נאמן צו געבן אַן עונש, זײ װעט ער באַשטראָפֿן. און איך זאָג אײַך, באָבאָװער דיין, ביז יעצט, די אַלע, װאָס האָבן געטשעפּעט מיט די קינדער, האָבן באַצאָלט אַ ביטערע פּרײַז. אַלע. סאָו פֿאַר, נאָך קײנער נישט אַרױסגעקראָכן דערפֿון. ענד יו אַר נאַטינג דיפֿערענט. דו טשעפּעסט מיט די קינדער, רעדסט דיר אײַן, אַז די בחורים זאָלן דאָס נישט הערן. און װאָס װעט זײַן נאָכדעם? צו װעמען װעלן זײ גײן? צו אײַך. איר זענט דאָך אַ פֿױלער מענטש, איר װעט נישט טאָן גאָרנישט. וויאזוי האט איר געקענט פארפאפן אלע יארן די גאנצע קהילה אז ס'איז דא א מקווה און איר זענט א חלק פון די השגחה ווייל איר קריגט אפאר טאלער מיט אביסל כבוד און איר האט קיינמאל נישט פארציילט וואסערע א שוואכע מקווה ס'איז? יעצט קען זיין איר קענט נישט הלכות מקוואות אבער דאס אז ס'איז נישט קיין דברי חיים'ס מקווה האט יעדער געוויסט, איר האט דאס נישט פארציילט פאר קיינעם, פארן פריערדיגן רב פאר ר' שלוימעלע מסתמא אויך נישט, און טאמער יא קומטס ארויס און זאגטס ר' שלוימעלע האט געזאגט ס'איז גוט. היינט גלייב איך אייך שוין גארנישט. איז וויל איך זאגן דעם עולם, ווען מען גייט אין א קביעות'דיגע מקווה דארף מען אויך האבן גרויס סייעתא דשמיא. ס'זאכן טוישן זיך יעדן טאג. ס'איז געווען אמאל א מקווה אינדערהיים אין קאשוי. קאשויער רב האט אריינגענומען א מקווה איד האט אים געזאגט איך צאל דיר אזויפיל און אזויפיל, ר' שאול בראך. בקיצור, קאשויער רב פלעגט קומען יעדן טאג אין די פרויען מקווה זאל זיך אומקוקן. ס'כיל א אנדערע זאכן, גראדע איז א מעין געווען, שטייט נאך היינט די מקווה. קיצור, די רב פלעגט ארויסקומען אויסגעטון פון די מקווה, פלעגט ארויסגעקומען ס'האט גערינען פון אים וואסער, זיך נישט אפגעווישט, ווייל אמאליגע ערליכע אידן האבן זיך נישט אפגעווישט פון די מקווה, זיך ארויפגעזעצט אויף די באנק, און זיין הוט איז אויך געווען אויף די באנק, ס'איז נישט געווען די הענגערס אזוי ווי היינט, און די הוט פלעגט אים אלץ אביסל נאס ווערן. יעצט, דער איד האט עס נישט געוואלט צוקוקן ווען דעם רב'ס הוט ווערט אלץ נאס, די רב האט זיך אבער אויסגענומען מיטן, זאלסט קיינמאל נישט רירן גארנישט אין מקווה אן מיך פרעגן און איך וויל דא זיין. כ'וויל עס זעהן. קיצור, דער איד איז געגאנגען גענומען א נאגל האט אריינגעקלאפט אין די באנק און שוין. דער רב קומט פרעגט ער אים וואס איז דער נאגל? זאגט ער כ'זעה דעם רב'ס היט ווערט אלץ נאס, דער רב זיצט אויפן בענקל, ס'ווערט נאס דאס בענקל, די היט איז אויפן בענקל ווערט עס נאס פון אונטן. האט אים דער רב אראפדערלאנגט צוויי אזאלעכע פראסקעס כ'האב דיר דאך געזאגט זאלסט נישט רירן אין מקווה גארנישט אנע דעם וואס דו פרעגסט מיך און איך וויל דא זיין. רבי טייערע דאס איז נישט די מקווה דאס איז נאר א. בענקל אינדרויסן פון די מקווה, זאגט ער ווייסט וויאזוי ס'וועט גיין? היינט איז נאר א נאגל אינדרויסן פון די מקווה מארגן וועסטו מיר טאטשן די מקווה, און ער האט אים ארויסגעווארפן, ער האט געזאגט איך וויל דיך נישט האבן מער. איז במילא איז עס א חזקה עשויה להשתנות. תוס' פרעגט א קשיא וויאזוי איז א פרוי באגלייבט וספרה לה? ס'איז דאך קעגן א חזקה, קעגן א חזקה פון טומאה איז נישט באגלייבט קיינער, תוס' איז א חזקה עשויה להשתנות, אמאל זעהט זי אמאל זעהט זי נישט אמאל איז זי זיך מטהר, איז במילא דא אויך. א מקווה איז א חזקה עשויה להשתנות, אויב יעדער קען טון וואס ער וויל, קען מען טון וואס ער וויל. יעצט לויט ווי איך פארשטיי איז שוין דער טאהשער דיין נישט אויף די באורד, איז געבליבן רב ביק א פוסטער שטריק וואס האט פסל'ע מקווה'ס מתיר געווען. איך האב געהאט מיטן צוטון אין קאליפארניע אין א מקווה, איך האב געהאט מיטן צוטון אין סקאליע אין די קאנטרי, איך אזא ליידיגער יונג. און ער קען גארנישט, ער איז א פוסטער עם הארץ, סאו ווער איז געבליבן אויף די באורד? ווער געבט אבאכט יעדן טאג אז ס'זאל זיין השקה? איך הער זאגן מ'האט גענומען ירמי' קעץ און מ'צאלט אים עפעס ער זאל גיין יעדן טאג, דארף מען דאס וויסן צו ס'איז אמת, און דארף מען וויסן צו ער איז בודק זחילה עווערי וואנס אין א ווייל, און מ'דארף וויסן וויבאלד ער קריגט א וועידזש פון דעם צו ער האט נישט מורא אז ער זאל פארלירן זיין דזשאב און ער רעדט גארנישט. דעטס די האול טינג אבאוט יעדע אידישע זאך. יעדע זאך וואס דארף א הכשר. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן, די אלע וואס האבן גענוצט א מקווה מיט א פילטער אין עלנוויל, זאלן וויסן, די ווייבער זאלן צוריק גיין אין מקווה. ביי אונז איז עס אזוי הארב אנגענומען ביי די רבנים, אפילו לנתה עם בעלה, אפילו זי האט שוין געוואוינט מיט איר מאן אפאר טעג, ס'איז געווען א פילטער דארף זי צוריק גיין. און אזוי זאל מען אבאכט געבן אויף יעדע זאך. ס'איז געקומען אזא מין מכה אויף כלל ישראל, ס'איז אנבעליוועבל. מענטשן ווילן זיין גוט, קומען אפאר עסקנים מיט מעשיות, זיי ברענגען אריין פילטערס, זיי מאכן אפאר טאלער אויף דעם, ס'איז א גאנצע מאפיא, ס'האט זיך אנגעהויבן אין לעיקוואד די מאפיא, און וועגן דעם אין רוב מקוואות גיי איך נישט, כ'בין געווען יעצט אויכעט אויף א פלאץ, בין געפארן בערך זעכצן שעה, און נאכדעם כ'האב מיך אראפגעזעצט האב איך געזאגט דעם רב אזוי, כ'וויל זאלסט וויסן כ'בין דיר דאס מסכים צו מאכן די מקווה אן א געלט, אבער דו מוזט מיר אונטערשרייבן אז ס'וועט נישט זיין נישט קיין לעיקוואדער פילטער נישט קיין אנדערע פילטער, דו וועסט טוישן דאס וואסער ווען מ'וועט ברויכן, און נאכדעם מוזטו מיר אונטערשרייבן אז דו וועסט נישט נעמען געלט נישט פון מקווה יו עס עי און נישט פון מקווה יו עס בי, חברה געבן אפאר טויזענט דאלער, נאכדעם קומען זיי אריין מיט זייער מאפיא און זיי לייגן אריין אלע זייערע זאכן. וואס ס'איז ביי מיר נישט אויסגעהאלטן, נישט נאר ביי מיר נאר ביי ערנסטע רבנים נישט אויסגעהאלטן. קיצור, ער האט עס איבערגעטראכט זאגט ער ניין ער קען נישט אונטערשרייבן ווייל ער איז נאר דער פרעזידענט און דער ראביי, דער ראביי זאגט מ'טוישט דא ראבייס יעדע צוויי יאר אזוי ווי דו טוישט זאקן. קיצור זיי האבן נישט געוואלט אונטערשרייבן האב איך זיי איבערגעלאזט האב מיך אויפגעהויבן און כ'בין אוועק געפארן. כ'בין געפארן זעכצן שעה איין וועג פאר גארנישט און זעכצן שעה צוריק. און נאכדעם פרעגט מיך דארטן דער ראביי ליסן יו וואנט טו געט פעיד פאר יור קאר פער זאג איך אים אויף קאורס איי וואנט טו געט פעיד זאגט ער באט ווי אר נאט גאנע פעי איט. זאג איך אים, דו פערד וואס דו ביסט, דו ווייסט איך האב א שותף, דאנעלד טראמפ האט נישט דאס געלט וואס מיין שותף האט, זאגט ער, או, הו איז הי, ווילסט אפשר גיין נעמען געלט ביי איהם, זאג איך אים, דאס איז דער בורא כל העולמים, ער האט אלע געלטער פון די גאנצע וועלט, ער פאקט איין אלע ביליאנערן פון די וועלט, דאס איז מיין שותף, ווילסט מיר נישט באצאלן, איך שיק אים א בריוו, זאלסט וויסן דאס איז די ביל, ס'האט מיך אזויפיל געקאסט, און דער אייבערשטער באצאלט. שטיי זיי סטראשען מיך מיט אפאר טאלער לצים וואס זיי זענען, יא איך בין נישט דער רב וואס זיי מיינען אז איך בין, כ'בין נישט פארקויפט פאר געלט, עניוועי איז איך וויל זאגן דעם עולם מען זאל וואטשען וואו מען גייט און אפילו אין די שטאט זאל מען וואטשען וואו מען גייט מען זאל זיך גוט נאכפרעגן מען זאל קאנפראנטן דעם דיין זאג מיר ס'איז געווען א דברי חיים'ס מקווה אלע יארן ווען דו האסט אונז געלאזט גיין, און מען זאל פרעגן היינט איז עס יא דברי חיים'ס מקווה? האטס נישט קיין מורא, דער דיין האט פאר ענק מער מורא ווי עטץ האטס פאר אים, ער איז טאקע דעם רב זכרונו לברכה'ס איידעם, אבער מיר קענען מאכן אויס אויכעט מען קען גיין פרעגן אן אנדערן, עט ער זיך אויטאמאטיש פילן אויסגעשפילט. עניוועי, דאס איז נאך געווען אן עמערדזשענסי יעדער זאל וואטשן מען פארט ארום איבעראל, וואטש וועלכע מקווה דו נוצט און וואס דו נוצט און אזוי ווייטער, און דער אייבערשטער זאל העלפן, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך עס זאל נישט געשען קיין שום אומגליק בזכות פון די מקווה און דאס איז מטהר כלל ישראל, זאל מטהר זיין אונזער הארץ מען זאל קענען צוקומען צום ראש השנה יום כיפור און סוכות און לויבן דעם אייבערשטן אזוי ווי עס דארף צו זיין, א גוטן טאג.